וועסט נאך קומען אונז בעטן. דיין דעיוו איז שוין אין האספיטאל! ער מיינט אז דעיוו אין האספיטאל. סעם האט פריער ארויסגעטריבן אלע ארבעטער, נאכדעם האט ער אראפגעטריבן מאניסן מיט איסאק'ן. איסאק האט עפעס געוואלט זאגן סעמ'ען, נאר סעם האט אים געטון א שטופ ארויס דורך דער טיר. און אליין האט סעם געטון א קוק אויף דזשעיקאבסן און א שאקל געטאן מיט זיין קאפ מיט פיל שנאה און איז אויך פון שאפ אינדרויסן ארויסגעלאפן. דזשעיקאבס איז געבליבן אליין אין שאפ. הענט און פיס האבן ביי אים געציטערט. ער האט געפרואווט אויפהייבן די איבערגעקערטע מאשין און עס איז איז נישט געווען גענוג כח אין אים דאס צו טאן. ווייסער שניי. דער ערשטער שניי איז אויסגעפאלן ביינאכט, און מאניס איז אויפגעשטאנען גאנץ פרי און האט דערזען די בלויע ווייסקייט דורך זיינע פענסטער. די שאליוואנעס פון די פענסטער זענען געווען אויסגעבעט מיט שניי, און דאס שטריקל אויף וועלכן שעווע הענגט גרעט איז אויך געווען אויסגעבעט מיט שניי. מאניס האט זיך שטארק דערפרייט און א בארוועסער און נאך נישט קיין אנגעטוענער איז ער צוגעלאפן צו דעם פענסטער און ארויסגעקוקט אין דרויסן. צום אלעם ערשטן האט ער אראפגעקוקט אויף דער גאס און דערזען אז די גאס איז אינגאנצן אויסגעבעט מיט שניי. דערנאך האט מאניס א קוק. געטון אויף די שטיבער וואס זענען געשטאנען אקעגן זיינע פענסטער, די דאזיגע שטיבער זענען געווען אינגאנצן איינגעטונקען אין שניי, וואו עס איז נאר געווען ערגעץ א פיצל ארט וואו אנצושפארן האט דער שניי זיך דארט אנידערגעלייגט אויף שטריקעלעך אויף געזימסן אויף קארבן פון די ציגל אויף די אייזערנע גאנעקעס, און עס איז געווען אזוי שטיל אינדרויסן אזוי ווי א שטייגער די גאנצע גאס וואלט געגאנגען אין פעדערנע ווייכע שטעקשיך אנגעטון. מאניס האט זיך נישט געקאנט קאנטראלירן, ער האט געגעבן א געשריי, שעווע! שטיי אויף און זע וואס פאר א שניי עס האט אנגעשאטן! שעווע האט זיך אויפגעכאפט פון שלאף און זיך אויפגעזעצט אין בעט און מיט ביידע הענט געריבן אירע אויגן. וואס? א שניי? זיך געלייגט שלאפן נעכטן איז געווען אויסגעשטערנט און אט האסטו דיר גאר א שניי! פון וואנען האט ער זיך גענומען? פון וואנען? פון הימל! גיי, נארסט מיך אפ! האט שעווע נישט געוואלט גלייבן, כאטש זי האט שוין געזען אז עפעס שיינט אינדרויסן א ווייסע בלויקייט. גיי אראפ און טוה א קוק, נאריינע! ווילסט מיר נישט גלייבן, גיי אליין אראפ און טוה א קוק! איז וואס איז אויף דיר די גדולה? ווער פרעט זיך דען? האט מאניס געפרואווט באהאלטן זיין פרייד מיט דעם וואס ער האט אנגעהויבן אנצוטון זיך. איצט וועט זיין א שיינע חתונה האט שעווע געזאגט און באלד חרטה באקומען, כ'האב געמיינט וואס וועלן מיר טון אין אזא שניי, קיין קאלאשן האבן מיר ביידע נישט, וועק נאר אויף איציקלען מאניס און זאל ער אויך זען וואספארא שניי עס איז אויסגעפאלן, גערעכט. כ'וועל אים באלד אויפוועקן, האט מאניס זיך מחיה געווען מיט דעם וואס שבע פרייט זיך אויך מיטן שניי. איך האב דיר נאך נעכטן געזאגט אז איך שמעק אין דער לופטן אז עס וועט גיין א שניי, און קאלאשן, מכח קאלאשן, וועלן מיר טראכטן שפעטער. מאניס האט זיך דערווייל אנגעטון און איז אריין אין צווייטן צימער און אויפגעוועקט איציקלען. שטיי אויף איציק, א געוואלדאוונע שניי איז געפאלן. טאַקע, נאָר װי אַזױ? װען? װען װײס איך נישט, נאָר ער ליגט שױן. גײ גיב אַ קוק. ערשט נעכטן אַהײמגעקומען שפּעט און אַפֿילו נישט קײן סימן פֿון שנײ. גאָטס װוּנדער, דער שנײ איז שױן דאָ און האָט אַלץ אײַנגעדעקט. א שניי, מען באדארף א קוק טאן, האט איסאק זיך געטאן א הייב אויף פון בעט און איז כמעט ווי אריינגעשפרונגען אין זיינע הויזן מיט ביידע פיס, און אזוי גיך ווי ער איז שוין געווען מיט ביידע פיס אין די הויזן איז ער אוועק געלאפן מיט די בארוועסע פיס צום פענסטער א קוק צו טאן אויף דעם שניי. ער האט געטאן א שפרונג פון פרייד און איז צוריק אריין צו זיך אין צימער, עס האט אים נישט גענומען זייער אסאך צייט צום אנטאן. באַלד איז די באָבע שעװע אױך אױפֿגעשטאַנען, אין שטוב איז געװאָרן װאָס אַ מאָל װײַסער און ליכטיקער. דאָס װײַסקײט האָט אין זיך אָפּגעשפּיגלט דעם בלאַסק פֿון שנײ. עס האָט געבלענדט אין די אױגן און אַלץ אין שטוב האָט אױסגעװיזן װי פֿאַרשנײט. אין שטוב איז געװען אַ ביסל קאַלט, און אײדער שעװע האָט אײַנגעהיצט אין אױװן און אײדער דאָס פֿײַער אין אױװן האָט זיך צעברענט, זײַנען אַלע דרײַ אַרומגעגאַנגען און געציטערט. און פונדעסטוועגן האט מאַנעס זיך נישט געקאָנט איינהאַלטן און אויפגעעפנט דאָס פענסטער און אָנגענומען אַ פולע האַנט מיט שניי און צוריק פאַרמאַכט דאָס פענסטער. מיט פולע הענט מיט שניי האָט זיך מאַנעס אַנידערגעשטעלט ביים טיש און גענומען ערשטנס און אַ שמעק געטאָן צום שניי. דערנאָך האָט ער מיט צוויי פינגער גענומען אַ ביסל שניי און צווישן די פינגער דעם שניי געריבן און געלאָזט אים זיך צעשמעלצן. וואָס טוסטו, מאַנעס? וואס איז דאס פאר א נייס ביי דיר? האט שבע געוואלט וויסן, שניי, וואס איז דאס פאר א נייס ביי דיר? הע, שניי צו שניי איז נישט גלייך, שמייכלט מאניס און שאקלט מיט זיין קאפ און נעמט בשעת מעשה נישט אראפ זיינע אויגן פון דעם ביסל שניי וואס ער האלט אין זיין האנט. דיר דאכט זיך אז שניי איז שניי? ניין, מיר דאכט זיך אז דער היגער שניי איז גאר אן אנדערער. דאס איז אן עכט אמעריקאנער שניי. אט גיב א קוק. דו איציקל, מעגסט אויך א קוק טון, זעהסט? איסאק איז צוגעקומען נאנט און געקוקט. ער האט גארנישט געזעהן קיין שום חילוק אין דעם אמעריקאנער שניי, אבער ער האט נישט געוואלט פארשעמען זיין זיידן, ער האט געזאגט, זע נאר, איז דער אמעריקאנער שניי אן אנדערער? נו, וואס האב איך געזאגט? איר זאגט אז דאס איז אן אנדער מין שניי, א גרויפלדיגער. הע, דאכט זיך א גרויפלדיגער, אבער די שטיקלעך זענען נישט קיילעכדיג, זיי זיינען פירעקיגע, און קוק נאר ארום ווי ער האלט זיך, ער וויל גארנישט צעלאזן זיך. עס איז אן אנדער מין שניי. אזא שניי ווען ער ווערט פארפרוירן, וועט ער שוין ליגן און ליגן און ליגן. אט האסטו דיר אמעריקע. נעם בעסער און עפן דאס פענסטער און ווארף ארויס דעם שניי, בעט זיך שבע ביי מאניסן. וואס ארט עס דיך? איך וויל וויסן צו עס איז דא פאראן אן אנדער מין שניי צו נישט. און ווען ס'איז חלילה נישטא, לאכט שבע, אויך נישט קיין אומגליק. שניי איז געזונט, מישט זיך אריין איסאק. שניי איז זייער א געזונטע און פריידיגע זאך. א מענטש פרייד זיך מיט שניי, מיך ווייס איך נישט נאר עס דערפרייט, נאר מיך דערוועגט דער שניי צו אלערליי שיינע זאכן, עס ווערט מיר ליכטיג אין די אויגן און איך ווער א בעסערע מענטש, אזוי מסתמא מיט איטלעכן. מעגט זיך נעמען א פאר מיט דיין זיידן, לאכט שבע. קום איציקל וועלן מיר טרינקען טיי און ארויסגיין אין גאס. ניין זיידע, איר קאנט זיין אינדערהיים, כ'וועל אליין ארויסגיין און טון א קוק וואס דארטן טוט זיך. און מיך באדארף מען נישט? פרעגט מאניס און עס פילט זיך אין זיין טאן אז ער איז נישט צופרידן צו בלייבן זיצן אין שטוב, אויב מען וועט אייך באדארפן וועט מען אייך רופן. איציקל איז אוועק באלד נאך טיי. דער שניי איז נישט געווען קיין זייער טיפער, אבער איסאק האט געפילט זייער נישט באקוועם מיט זיינע איידעלע שיך אין שניי. די קעלט איז דערגאנגען ביז צו די ביינער. איסאק האט נישט געקאנט זיך אנזעטגן מיט דער ווייסקייט. איבער די גאסן זיינען געלאפן לאנגע שטעגן, אויסגעשניטענע אין שניי, די שטעגן זיינען שוין געווען שווארץ, מענטשן זײַנען געגאַנגען צו אים אײנציקװײַז איבער די שטעגן, װײַסע פֿעלדער מיט אױסגעטראָטענע שטעגן און שורות מענטשן שאָקלען זיך און װיגן זיך איבער די שטעגן. איסאַק איז צוגעקומען צו דזשײקאָבס פֿאַבריק פֿון העמדער. אין דרױסן בײַ דער פֿאַבריק זײַנען געשטאַנען די אַרבעטער פֿון פֿאַבריק, זײערע פּענעמער שטאַרק באַלאָדן מיט זאָרג און אומרויִקײט. גוט מאָרגן, קינדער! האָט איסאַק צו זיי אויסגעשריגן מיט פֿריילעכקייט. גוט מאָרגן! באַלד זײַנען אַלע געשטאַנען אַרום איסאַקן. וווּ איז דער זיידע? איך האָב אים געבעטן, אַז ער זאָל זיצן אין דער היים. גלײַך געטאָן. און וואָס וועט זײַן? און וואָס וועט זײַן? מען וועט שטיין און היטן דזשייקאָבסן. וווּהין ער גייט, דאַרף מען אים נאָכגיין. איז ער שוין הײַנט אַרויסגעגאַנגען פֿון זײַן פֿאַבריק? דערווײַל נאָך נישט. מיר וועלן אים ווייזן. נאר זיך האלטן אינאיינעם, בעט זיך איסאק. ווער עס וועט זיך אפרייסן, וועלן מיר אפרייסן די קישקעס, זאגט סעם דער הויכער. אין דער גאס וואו די העמדע פאבריק איז געווען, האבן מענטשן גערוימט שניי. מיט קוטשעריס און מיט לאפעטעס זענען מענטשן געשטאנען און אוועקגערייניגט דעם שניי פון די שטיבער. די זון איז אויפגעגאנגען און געווארעמט דעם שניי. פון די קארניזן און דעכער האט געטריפט דאס וואסער טראָפּנווײַז, און די טראָפּנס האָבן זיך מיט קראַפֿט און ריטם אָפּגעשלאָגן אָן שטיינערנעם טראָטואַר. פֿייגל האָבן זיך געפֿרייט, טויבן ווײַס און געפֿלעקטע זײַנען אַרומגעפֿלויגן איבער די דעכער, און קינדער האָבן זיך געשפּילט אין שניי און געשריגן אויף אַלערליי קולות, און אַלץ אין איינעם האָט זיך אויסגעמישט אין איין פֿריילעכן, האַרציקן געפּילדער. אַ ייִדענע, אײַנגעוויקלט אין אַ טערקישן שאַל, איז צוגעקומען צו דעם אָרט, וווּ די אַרבעטער פֿון דזשייקאָבס פֿאַבריק זײַנען געשטאַנען. איר אַלט פּנים איז געווען בלוי און ביינערדיק. זי האָט געפֿרעגט, וואָס איז דאָ, עמעצער געשטאָרבן? דאָס וואָרט געשטאָרבן האָט זי אויסגעזונגען און אויסגעצויגן. דערווײַל נאָך נישט, באָבעשי, האָט סעם דער הויכער געזאָגט און געטאָן אַ וווּנק מיט איין אויג צו זײַנע חבֿרים. עס האַלט שמאָל! האָט די ייִדענע ווידער אַ מאָל געצויגן אירע ווערטער. זייער אַזאַ שיינער טאָג! האָט די ייִדענע געזאָגט מיט אַ קרעכץ און איז געבליבן שטיין און אויפֿגעהויבן מיט פֿיל מי איר קאָפּ אין דער הייך צו די הויכע שטיבער. עס זײַנען דורכגעגאַן מענטשן, ווער עס האָט זיך אָפּגעשטעלט און ווער נישט. וואָס איז דאָ? זייער שמאָל! ענטפערט שוין די אידענע אין טערקיש שאַל, און זי באַגלייט אירע ווערטער מיט אַזאַ מין בלאָז פון איר נאָז, וואָס אַז מען וויל, קאָן עס הייסן אַ טרער. ווער? פאַראַן צו פרעגן ווער? אַ מענטש! דערווייל ווערט צוביסלעך אַ היפּש רעדל מיט מענטשן, עס שטייען גרופּעס פון דריי און פון פיר און מען שמועסט. אויף אלעמענס פנימער ליגט אויסגעגאסן א טרויער, דער שמועס צווישן די גרופעס מענטשן איז כמעט איינער און דער זעלבער, עס האנדלט זיך וועגן דעם טרויעריגן מזל פון אן אומבאוואוסטן מענטש וואס האלט ביים שטארבן אדער איז שוין געשטארבן. דאס ראד פון נייגעריגע מענטשן ווערט גרעסער און גרעסער. דערווייל האט דזשעיקאב דערזען דורך זיינע פענסטער וואס עס טוט זיך אין גאס. האט ער זיך מיישב געווען אז איצט איז די צייט ווייל עס איז אזא טומל אין גאס אז ער זאל זיך ארויסכאפן פון שטוב. אבער אזוי גיך ווי ער איז ארויס פון שטוב האבן אים די ארבעטער דערזען. דזשעיקאבס לויפט און די ארבעטער לויפן נאך אים. די נייגעריגע מענטשן זעען ווי מענטשן לויפן נאך איינעם, לאזן זיי זיך אויך נאכלויפן, ווער עס שפרינגט אויף בערג מיט שניי און ווער איבער יענעמס קאפ. די אידענע אין א טערקישן שאל פאלט אנידער אין שניי אריין. עס דאכט זיך איר אויס אז זי איז אראפגעפאלן אין א טיף טיפן גרוב, זי וויל זיך אן עפעס אנכאפן, זי כאפט זיך אן מיט ביידע הענט אן דעם ווייכן שניי, דער עולם נייגעריגע מענטשן לויפן פארביי, דער געפאלענער אלטיטשקער, מען פרובט זי אויפהייבן, זי שטעלט זיך אויף די פיס, זי איז אויסגעשמירט פון קאפ ביז די פיס מיט שניי. און דערווייל לויפט דזשעיקאבס איבער דער גאס, און זיין ארבעטער לויפן אים נאך און א טשערעדע מיט מענטשן נאך זיי. סעם דער הויכער מיט זיינע לאנגע פיס יאגט אן דזשעיקאבסן און שטעלט זיך אוועק מיט צוויי צעשפרייטע פיס אזוי ווי אן אפענע גרויסע שער מיט צוויי שפיצן אריינגעשטעקט אין דער טיפער ערד. וואוהין גייסטו ברודערל? מיינע ביזנעס, נישט דיינע! עס איז יא מיינע שרייט סעם וויל איך דיר נישט זאגן וועסט יא זאגן כ'וויל נישט וועסט יא הייבט סעם א האנט אייזיק וועלכער איז שוין אויך געווען דערביי נאנט האט צוגעהאלטן סעם'ס אויפגעהויבענע האנט סעם האט זיין האנט אויסגעריסן און זי אראפגעווארפן מיט דער שווערקייט פון א האמער אויף דזשעיקאבסן. איצט וועסטו שוין זאגן. דזשעיקאבס האט זיך געטאן א בויג מיט ביידע פיס און עס האט אויסגעוויזן אז אט באלד פאלט ער, אבער ער איז נישט געפאלן. געוואלד! אידן! האט דזשעיקאבס אנגעהויבן צו שרייען און מיט זיינע אויגן געווארפן אין אלע זייטן, געוואלד! אידן! מען וויל הארגענען א טאטן פון קינדער! עס איז געווען א מאדנער געשריי, און עס האט אפגעקלונגען אין דער שנייאיקער לופט אזוי ווי דאס געשריי אין א טיפן וואלד. וואס איז דאס? גארנישט! שרייט סעם דער הויכער. מען וויל מיך הרג'נען! וויינט דזשעיקאבס. פארוואס? עס איז א סטרייק! או, א סטרייק! וואס האט איר געוואלט פון אים? ער סקעבט מסתם, ניין? דאס איז דער באלעבאס אליין באגראבט אים, ניין? און אזא באלעבאס איז וואס? געוואלד, אידן, מען וויל מיך הרג'ענען! שרייט דזשעיקאב. וועסט זאגן וואוהין דו גייסט צי ניין? הייבט סעם די האנט זיינע און לאזט זי שווער אראפ אויף דזשעיקאבסן. אבער פון דעם גרויסן טומל און פון דעם וואס עס איז זיך אנגעלאפן אזא גרויסער עולם, ווייסט שוין סעם נישט וואס ער טוט. זיין האנט הייבט זיך און פאלט, אבער זי טרעפט נישט קיינעם. אלעמאל כאפט עמיצער פון עולם אן סעם'ס האנט, און דער שווערער קלאפ גייט אוועק א פארלוירענער. עס איז אזא מישמאש פון קולות. פארוואס עפעס שלאגן? מיט גוטן איז בעסער. נאר מיט פעטש. אין אזא קעלט ארויסטרייבן ארבעטער, עס איז א רציחה, און הרג'נען א מענטש מעג מען? געוואלד אידן מען וויל מיך הרג'נען! שרייט נאכאלץ דזשעיקאבס. אין זיין קול הערט זיך די צעשראקנקייט פון א מענטש וואס ווערט באפאלן פון גזלנים אין א פארווארפן ארט. עס זעט אויס אביסל חוזק'ליך אז א מענטש זאל אזוי שרייען אינמיטן העלן טאג אינמיטן גאס. דא און דארט טוט איינער אדער אן אנדערער א צעעפן דאס מויל און לאכט ברייטלעך און מיט פיל הנאה פון דזשעיקאב'ס געשריי. ווער איז דער וואס שרייט? א באס! א באס? ביי אים סטרייקט מען. אזוי? טפו! שפייט אויס א פארזארגט אויסגעגעלטע פרוי אין נישט זייער קיין ווארעמע קליידער און איר גאנץ וועזן ציטערט פון קעלט און זי האט ווייזט אויס שטארק הנאה פון דעם וואס זי שפייט אויס און זי באגלייט יעדעס ווארט אירס מיט א שפיי. א באס? טפוי! א סטרייק? טפוי! א כאלערע אויף זי? טפוי! און איר דארע פיגור ווערט העכער. זי ציטערט פון דער קילער לופט אינדרויסן, און אין אירע אויגן איז דא אסאך שפיזלדיגע גיפט. מען דארף זיי אויסרוימען פון דאנען. צעלייגט זיך דא און זויגן דאס בלוט פון אונזערע קינדער. צענעמט א פרוי ביידע הענט און מיינט מיט דעם צו באווייזן ווי אזוי די בעלי בתים פון די פאבריקן זויגן דאס בלוט פון אירע קינדער. אייערע קינדער ארבעטן? פרעגט אן אנדער פרוי ביי דער וואס צענעמט די הענט. מיינע קינדער דאנקען גאט ארבעטן נישט. וואס דען טוען אייערע קינדער? מיינע קינדער זענען אליין באסעס. אזוי.

גאט באוואר ווער וויל אלע ארבעטן און ברענגען אהיים פיידע אלע וואך פונקט צו דער מינוט ציט די פרוי צונויף אירע ליפן און איר מויל ווערט אזוי קליין ווי א מינוט אויפן זייגער איז ער קליין און וויפיל איז דער שיעור אז קינדער זאלן ארבעטן קאן שוין די אנדערע פרוי נישט אויסהאלטן פון דעם געפיל פון קנאה וואס הייסט וויפיל? זאגט די מאמע פון די אכט קינדער מיט א שמייכל, מען וועט ארבעטן ביז מען וועט צונויפלייגן א פעני, און נאכדעם וועט מען גיין אין ביזנעס. וואס מיינט איר, מיר זענען גרינע? מיינע קינדער זענען שוין לאנג אין ביזנעס, קען די אנדערע פרוי נישט אויסהאלטן און זי פילט ווי זי וועט באלד פלאצן פון קנאה. איז טאקע אייך וואויל? וואס דען, אייך איז וואויל? מיר איז בעסער פון אייך.

העסטער סטריט, ארטשארד סטריט, איך וואוין דאנקען גאט אויף גרענט סטריט שרייט איינע, ס'א ליגן, דיך וועט מען אויף גרענט סטריט נישט אריינלאזן, טפוי אויף דיין קאפ, אויף דיין קאפ. וואס עס איז געשען ווייסט קיינער נישט, מען זעט נאר ווי איין פרוי מיט א שווערן קויש אין אירע הענט גייט אין טיפן שניי און שפייט, און א צווייטע פרוי אויך מיט א שווערן קויש גייט אין אן אנדער ריכטונג און שלעפט די פיס אין שניי און שפייט, וואס איז דאס? ווייבער! אומזיסט? ווער ווייסט? ס'א דאגה ביי ווייבער, זאגט פילאסאפיש א איד מיט א גרויער שוין לאנג נישט געשוירענע בארד אויף זיין פנים און טולעט זיך טיף אין זיין אפגעטראגענעם ווינטער מאנטל. אזא פאלק אט די ווייבער, הוסט אונטער א צווייטע איד און קען נישט אפכאפן דעם אטעם, און יעדעס ווארט קומט ביי אים ארויס מיט א כארכל, אבער ווי עס ווייזט אויס גייט אים אין לעבן צו צייגן דאס וואס ער וויל זאגן, און ער הוסט און שנייצט די נאז זיינע גלייך אין שניי אריין. ער ווערט פארטיג מיט דער ארבעט פון אויסרייניגן זיין נאז, און ער גלייכט זיך אויס און זאגט, מיין ווייב איז נאך אין יוראפ. ווער פרעגט אייך? ענטפערט יענער וואס מיט דעם שטעכיגן בערדל, א איד א כעסן, איך רעד אזוי זיך אויס דאס הארץ, אז קיינער פרעגט ביי אייך נישט, ווי געפעלט אייך? ווענדט זיך דער הוסטנדיגער איד צו זייטיגע מענטשן, נאט אייך אזא גוט מארגן. כאכאכא, קלינגען אפ עטליכע שטימען מיט א מאל, אינדרויסן איז דערווייל געווען זייער שיין, די זון האט זיך געשפילט אויף א ריינעם בלויען הימל, עס איז געווען שטארק ליכטיג, אזש צום פארבלענדט ווערן. דער שניי איז צוביסלעך צעגאנגען געווארן, וואסער האט געגאסן פון אלע שטיבער פון דעם צעלאזטן שניי, די לופט האט געשמעקט מיט אזא מין שארפן ריינעם ריח וואס איז זייער זעלטן, דער ריח פון צעשמאלצענעם שניי. דער ריח פון זון-שטראַלן, דער ריח פון בלויע הימלען, דער ריח פון וואַסער-טראָפּנס. עס האָט געשמעקט פון די קליידער פון מענטשן מיט פרישקייט. דער אָטעם פון מענטשן האָט געשמעקט מיט דעם זיסן טעם פון ריין בלוט און וואַרעמען זאַפט. אַ קאַמף. דזשעיקאָבס איז אַװעקגעגאַנגען און זײַנע אַרבעטער זײַנען אים נאָכגעגאַנגען. ער האָט זיך אַלע מאָל אומגעקערט צו זײַנע אַרבעטער און בײז צו זײ צוגעװאָרפֿן, איך האָב פֿאַר אײַך קײן מורא נישט, און איז װײַטער געגאַנגען. פֿון די אַלע אַרבעטער, װאָס האָבן געאַרבעט בײַ דזשעיקאָבסן, זײַנען איצט געבליבן נאָר עטלעכע. די איבעריגע זענען זיך אין טומל ערגעץ צעלאפן אהיים אדער אזוי איבער די גאסן. איסאק האט אוועקגענומען סעם דעם הויכן אן א זייט און צו אים אזוי געזאגט, הערט אויס, פון שלאגן וועט גארנישט ארויסקומען, מיר וועלן פרואוון אן אנדער מיטל. וואס א שטייגער? מיר וועלן דערציילן דער גאנצער וועלט וואס דא איז, ווי אזוי איין מענטש האלט אין זיינע הענט דאס לעבן פון אסאך מענטשן, איר פארשטייט? וואזשע וועט דערפון ארויסקומען? פארשטייט נישט סעם צוויי זאכן, לאמיר הערן. ערשטנס, וועט די וועלט וויסן אז ביי דזשעיקאבסן איז א סטרייק, וועט מען ביי אים נישט קויפן קיין העמדער. און צווייטנס, וויל סעם וויסן. און צווייטנס, אויב מען וועט ביי אים קיין העמדער נישט קויפן, וועט ער מוזן צו אונז אנקומען. ער וועט זיך נאך ביי אונז בעטן. איר וועט זען. עס איז א שכל. קלאפט סעם מיט א האנט איסאקן איבער דער פלייצע. און איסאק מיט סעמען זענען אוועקגעגאנגען אין די רעדאקציע פון דעם בלאט, זיי זענען אריין אינעווייניג, ביים טיש וואו עס זענען געזעסן מענטשן אן היטלען נאר מיט שווארצע יארמולקעס אויף די קעפ און געשריבן, האט זיי איינער אויסגעהערט און צו זיי געזאגט אז מיט אזא זאך מוזן זיי אראפגיין אין קעלער, דארט געפינט זיך דער באלעבאס פון דעם בלאט, און אים זאלן זיי דערציילן. אין קעלער איז געווען האלב פינסטער. דאס ביסל ליכט איז געקומען פון דער אפענע טיר וואס צום דרויסן. עס איז אין א ווינקל געשטאנען א קליינער שטענדער. אויף דעם שטענדער א טינטער מיט טינט און א פעדער האט געשטעקט אין טינטער. פאפירן זענען געלעגן אנגעווארפן אויף דעם שטענדער. ביים שטענדער איז געשטאנען א הויכער איד מיט גרויע האר. דאָס פּנים זײַנס אױסגעפֿילט מיט אַ סך פֿלײש און דאָס שפּיציקע בערדל האָט אים צוגעגעבן אַ ביסל אײדלקײט. אָבער דאָס קול זײַנס איז געװען פֿון אײנעם, װאָס האַנדלט נישט מיט אַ צײַטונג, נאָר אפֿשר מיט שטיװל. אױף דער פּאָדלאָגע זײַנען געלעגן הױפֿנס מיט צײַטונגען. איסאַקן האָט דאָס דאָזיקע בילד אַ ביסל טרױעריק אָנגעשטימט. װאָס האָבן ייִדן געװאָלט? מיר װילן לאָזן װיסן דער װעלט, אַז מיר סטרײַקן! הוּוּוַא, אַ געפֿערלעכע נײַס! לאַכט דער ייִד מיטן שפּיציקן בערדל. קאָנט איר אפֿשר אַרײַנשטעלן אין בלאַט, אַז מיר סטרײַקן? פֿאַר וואָס נישט? אויב איר וועט באַצאָלן, וועלן מיר אַרײַנשטעלן. באַצאָלן? דערשרעקט זיך איסאַק. וואָס דען? אומזיסט? קיין פּאַפּיר קאָסט נישט, טינט קאָסט אויך, און רענט צאָל איך אויך, ברוך-השם. אלרייט מיר'ן באצאלן, מישט זיך אריין סעם. אזוי האב איך ליב! רייבט זיך דער באלעבאס פון בלאט ביי די הענט. ביי וועמען סטרייקט איר? ביי דזשעיקאבסאנ'ן, ענטפערט סעם. איסאק איז איצט נישט געווען געשטימט צו רעדן. ער האט בעסער געוואלט באטראכטן די דאזיגע רעדאקציע מיט די קופות צייטונגען אויפ'ן פאל, און ווי אזוי דער רעדאקטאר האט פארשריבן דאס וואס סעם האט געזאגט. איסאקן האט זיך אויסגעוויזן אז דער רעדאקטאר איז זייער א קארגער ווארום אפילו דער שטיקל פאפיר האט דער רעדאקטאר צעשניטן אויף עטליכע שטיקלעך און אויף איינעם פון אט די קליינע שטיקלעך האט ער אנגעשריבן מיט קליינע אותיות דאס וואס סעם האט אים דערציילט און גאר אין אנהייב האט איסאקן שטארק פארדראסן פארוואס ביי אידן פירט זיך אזוי אז מען דארף באצאלן פאר נייס. אבער אז ער האט געזעהן ווי אזוי דער רעדאקטאר האלט זיך, איז איסאק'ן קלאר געווארן אז עס האט גארנישט צו טון מיט'ן אידישן פאלק, עס איז אן איינצלנער עקזעמפלאר, באצאלט און אוועק אין אן ענגלישע רעדאקציע. דא איז ווידער סעם געווען דער וועגווייזער און אויך דער רעדנער, ווארום איסאק האט נאכנישט געקאנט רעדן קיין ענגליש. אבער כאטש די ענגלישע רעדאקציע איז געווען אין א גרויסן מויער פון גראניט און גרויסע פענסטער, און כאטש עס איז צו זיי ארויסגעקומען א יונגער מענטש מיט שיינע פארקעמטע האר און מיט בלויע מילדע אויגן, פונדעסטוועגן האט נאכאלץ איסאק נישט געפונען אויך דא דאס וואס ער האט פארשטאנען אז א רעדאקציע באדארף זיין. ער האט געשוויגן און זיך אליין כמעט געביסן די ליפן פון ווייטאג. דערווייל האט סעם פאר דעם יונגנמאן מיט די בלויע אויגן אלץ דערציילט, און יענער האט גיך געשריבן אויף פאפיר. און אז זיי זענען ארויס און געגאנגען צוריק אין גאס, איז שוין כמעט נישט געווען קיין זכר פון שניי. די טראטוארן זענען נאך געווען נאס, און די שטאט איז געגאנגען כאדאראם וועגן אהין און וועגן אהער, מען האט געשריגן אויף א קול וועגן צייטונגען, באנען זענען געלאפן אויף בריקן אין דער הייך,

מענטשן גייען איבער די גאסן און רעדן, הערן זיי אבער נישט וואס מען רעדט צו זיי, שרייען זיי. סעם האט אויך געשריגן צו איסאק'ן, און איסאק האט אויך געמוזט שרייען צו סעמ'ן אויב ער האט געוואלט צו אים רעדן, און רעדן איז געווען וואס. דאס ערשטע מאל וואס איך בין געווען ביים פעיפער, האט סעם פראסט זיך מודה געווען, נישטא קיין צייט צו ליינען, אן ארבעטער, אבער איצט בין איך אליין געווען ביים פעיפער, נארישקייטן, איצט זאלן מיר בעסער אויסטראכטן וואס צו טון ווייטער, האט איסאק זיך נישט געמאכט וויסנדיג, כאטש ער האט זיך נישט געקאנט איינהאלטן פון צו זינדיגן מיט א שמייכל אויף סעם'ס חשבון. עס איז נישט קיין גוטע זאך אז מיר זאלן זיך ארומשלעפן איבער די גאסן. וואס דען זאלן מיר טון? פרעגט סעם קינדיש. מיר דארפן האבן א זאל וואו מיר זאלן זיך צונויפנעמען אלע טאג און דארטן דיסקוטירן, איבערשמועסן. טאקע א שכל'דיגע זאך שמייכלט סעם,. אפשר ביי מיין זיידן אין שטוב? פרואווט איסאק, איך וועל רעדן מיט מיין זיידן. אלרייט. רעדט איבער מיט אייער זיידן. דערווייל וועלן מיר גיין א קוק טון וואס אונזערע בויעס טוען. אויף דעם אנדערן טאג פון סטרייק וועלכן די ארבעטער האבן געפירט אין דזשעיקאבס פאבריק זענען ארויס צוויי צייטונגען, דאס בלאט און אויך דער ענגלישער קוריער, מיט נאטיצן און באשרייבונגען. אין קוריער איז געווען אפגעדרוקט אויפן סאמע אויבנאן מיט געוואלדאוונע גרויסע אותיות, א סטרייק ביי העמדער! דערנאך א באמערקונג, עס סטרייקן צוויי טויזנט העמדער ארבעטער! דערנאך א באמערקונג, עס האלט חלילה דערביי אז ניו יארק וועט בלייבן אן העמדער! און דערנאך א באשרייבונג וואס האט פארנומען

ערשטנס צו געווינען בעסערע פארדינסטן, צווייטנס ריינערע געזינטערע פאבריקן, דריטנס מענטשליכע באנעמונג, און איבער דער גאנצער צייטונג האט דער קארטוניסט טעד געמאלן ווי אזוי ניו יארקער בירגער האבן שוין נישט קיין העמד אנצוטאן, עס איז געווען א קאריקאטור פון איינעם א בירגער אנגעטאן אין זיין ווייב'ס יאקל, פון א צווייטן בירגער נאר אין הייזן מיט שיך און מיט א קאפעלוש אבער אן א העמד. פון א איד א שמאטע קלייבער וועלכער שטייט ביי זיינע בערג שמאטעס און עס באפאלן אים די ניו יארקער בירגער און מען רייסט פון אים דאס אלטווארג און מען צאלט וויפיל ער וויל. די ניו יארקער בירגער זענען מסתם אויפגעשטאנען אינדערפרי און געלייענט דעם קוריער און אנגעקוקט די קאריקאטורן און זיך מסתם ווינציג וואס דערשראקן. די ארבעטער אבער פון דזשעיקאבס פאבריק זענען שוין פון גאנץ פרי אן געשטאנען פארזארגטע און דערשלאגענע ביי דער פאבריק אינדרויסן. עס איז געווען נישקשה'דיג קאלט אזוי אז עס האט געווארפן א צאן אן א צאן. אין עלען סטריט איז איצט געווען האלב טונקל, די זון האט קוים געשוינקען עטליכע קאלטע שטראלן דורך די שפארונעס פון דער הויכבאן וואס לויפט איבער עלען סטריט. נאָר אין אָנהייב האָבן די אַרבעטער זיך געפֿילט אַזוי דערשלאָגן, וואָרעם עס איז נישט געווען צו זען קיין נפֿש איבער עלען סטריט, און עס האָט אויסגעוויזן, אַז איבער נאַכט זײַנען די מענטשן פֿון עלען סטריט ערגעץ אַנטלאָפֿן. און דזשייקאָבס איז אויך מסתּמא אַנטלאָפֿן מיט זײַן פֿאַבריק און אויך מיטגענומען עלען סטריט מיט זיך. אַזוי האָבן די אַרבעטער געפֿילט און מורא געהאַט אַרויסצורעדן אַ וואָרט וועגן דעם, טאָמער איז דאָס טאַקע אמת. אבער באלד האט גאט געוויזן א וואונדער. עס האבן אנגעהויבן גיין מענטשן איבער דער גאס, שורות מענטשן. פיס האבן געקלאפט אין טראטואר, מענטשן מיט קליינע פעקעלעך אין זייערע הענט, איילנדיגע, צו צוויי אין א שורה, צו דריי אין א שורה. עלען סטריט איז לעבעדיג. דער ווארעמער אטעם פון די מענטשן באווארעמט אויך דעם דרויסן. עס איז שוין נישט קאלט, עס איז שוין עלען סטריט נישט טויט, די ארבעטער ביי דזשעיקאבס פאבריק שטייען אין א בינטל, איסאק האט געקויפט דאס בלאט און אויך דעם קוריער, אין בלאט איז פאראן אפאר שורות אז ערגעץ אין א פאבריק אויף עלען סטריט שטרייקט מען, איסאק ווייזט די ארבעטער דעם ענגלישן קוריער, ווער קאן לייענען ענגליש?

איך קאן ענגליש, אבער זיי שרייבן זייער אייגענעם ענגליש, גיי זיי א נביא וואס זיי מיינען. קאנסט ענגליש דזשעיקעלע? פרעגט סעם. איך קאן ענגליש, ענטפערט דזשעיקעלע שטיפער, אבער אויב זיי שרייבן זייער אייגענעם ענגליש בין איך נישט משוגע זיי צו גיין פארשטיין. ווער זשע קאן אונז דאס איבערלייענען? פרעגט סעם דער הויכער. און עס הערט זיך פארצווייפלונג אין זיין קול, און ער ווענדט זיך צו איסאק'ן, אבער נישט זיכער, און אזוי ווי האלב אין חוזק, אפשר דו? איך קאן אביסל, זאגט איסאק, איך וועל פרואוון. איסאק נעמט לייענען, ער פילט ווי ער וואלט איצט געהאלטן עקזאמען, און ער פלייסט זיך יעדעס ווארט ארויסצורעדן שארף און קלאר, ער אליין פארשטייט נישט וואס ער לייענט, שאָרטס, דאָס דאָזיקע װאָרט קומט בײַ אים אַרױס שאַרף מיט דער ריש. ער װײסט, װאָס עס מײנט, שרײַט ער אױס אין דער הױך. אָבער אַנדערע װערטער, װאָס איסאַק פֿאַרשטײט נישט, קומען בײַ אים אַרױס שטילער. אָבער איסאַק האָט איבערגעלײענט די גאַנצע באַשרײַבונג. שעמען מעגן מיר זיך אַלע, האָט סעם געשאָקלט מיטן קאָפּ. ער, אַ גרינער, און לײענט ענגליש. איצט וועט שוין דזשעיקאבס קומען אונז בעטן, מען באדארף איהם אריינשיקן דעם פעיפער, זאל ער א קוק טוהן ווי אזוי די פעיפערס באשרייבן איהם. ער קאן דען לייענען? פרעגט דער רויטער. און דו קאנסט? ענטפערט איהם אן אנדער ארבעטער. דיינע ביזנעס! ווערט דער רויטער אין כעס. פונקט ווי דיינע! שאראפ! שרייט סעם דער הויכער. מען פאלגט אים און מען הערט זיך אויף צו קריגן. סעם דער הויכער נעמט די צייטונגען, הייבט אויף זיינע אויגן צו דעם איינציגן פענסטער פון דזשעיקאב'ס היים וואס קוקט ארויס צו דער גאס. ער זעט דארט אין פענסטער קיינעם נישט. דאס פענסטער איז פארהאנגען מיט א ווייס פארהענגל. ער גייט אריין דורך דעם קארידאר. אין פינסטערן קארידאר באגעגנט סעם א קאץ מיט צוויי פייערדיגע אויגן. דער הויכער סעם האָט זיך דערשראָקן פֿאַר די דאָזיקע צוויי אויגן פֿון דער קאַץ. ער האָט געטאָן אינסטינקטיוו אַ טופּע מיט זײַנע פֿיס און די קאַץ איז אַנטלאָפֿן. סעם האָט געעפֿנט אַ הינטערטיר פֿון קאָרידאָר און איז אַרויס אין אַ הויף. אין דער לופֿטן איבער דעם הויף זײַנען געהאַנגען שטריק און אויף די שטריק, אויסגעוואַשענע וועש, ציכן, ליילעכער, העמדער, גאַטקעס, נאָזטיכלעך, טישטעכער, האַנטעכער און ווינדעלעך פֿון קליינע קינדערלעך. עס איז סעמען געװאָרן ליכטיק אין די אױגן פֿון דעם רײנעם אױסגעװאַשענעם גרעט, און ער האָט זיך געשאַרט צװישן די זײער נידעריקע, הענגענדיקע לײַלעכער און טישטעכער, ביז ער איז צוגעקומען צו דער אײַזערנער טיר פֿון דזשײקאָבס פֿאַבריק. סעם װיל עפֿענען די טיר, די טיר איז פֿאַרמאַכט פֿון אינעװײניק. ער קלאַפּט אָן אין דער טיר. װער איז? שרייט א פרויען שטים פון אינעוויניג, איך! ווער איך? איך, סעם דער פרעסער! באלד! דער באלד האט געדויערט לאנג. סעם האט געהערט ווי די פרוי איז אוועקגעגאנגען מיט ווייכע טריט און שפעטער איז צוגעקומען א פערזאן מיט שווערע טריט. האט זיך סעם משער געווען אז דאס איז מסתם דזשעיקאבס. סעם האט אנגעקלאפט נאכאמאל אין טיר. ווער איז דארט? בייזערט זיך דזשעיקאבס. דאס מאל הערט שוין סעם דזשעיקאבס שטימע. סעם ענטפערט, איך, סעם, דער פרעסער. וואס האסטו געוואלט? עפן די טיר. וואס דארפסטו דא? איך וויל מיט דיר רעדן. האסט נישט וואס צו רעדן. איך וויל דיר עפעס ווייזן. האסט נישט וואס צו ווייזן. איך הייס דיר עפענען! שרייט סעם און קלאפט מיט איין פוס אין דער אייזערנער טיר. הער אויף צו קלאפן און פארנעם זיך פון דאנען. וועסט עפענען צי ניין? קלאפט סעם נאך שטארקער אין דער טיר. איך וועל נישט עפענען. סעם האט אין דער מינוט דערפילט א כח אין זיך אויפצוברעכן די טיר. אבער אזוי ווי עמיצער וואלט אים אונטערגעזאגט אז דאס איז ער נישט געקומען אליין נאר אין שליחות פון אנדערע. דאס האט שוין סעם געטראכט איז שוין עפעס אנדערש, ער וועט די טיר נישט אויפברעכן, ער האט נאר געטון א געשריי אוועקגייענדיג ווייט פון דער טיר מורא האבנדיג אז מיט זיין געשריי זאל ער חלילה די טיר נישט דורכלעכערן וועסט נאך פאלן צו מיינע פיס דו חזר סעם איז צוריק געקומען צו די ארבעטער וואס זענען געשטאנען אין גאס, עס איז שוין געווארן ארום זיי א היפש רעדל מיט מענטשן, א סטרייק! א סטרייק! וואס איז דאס? מען עסט דאס! האט מאנעס זיך געוויצלט, מאנעס איז היינט אויך ארויס געקומען גלייך מיט איסאק'ן, אין זײַן אַלטן, געבראַכטן פֿון דער היים פֿון יענער זײַט ים ווינטער-פּאַלטאָ, האָט ער אויסגעוויזן טאַקע נישט ווי אין דער היים פֿון יענער זײַט ים עפּעס אַ ייִד, וואָס לעבט פֿון לופֿט און וואָס דרייט זיך אַרום מיט אַ פּאַלטאָ מיט אַ סאַמעטענעם קאָלנער, נאָר אויך נישט ווי אַן אַרבעטער דאָ אין אַמעריקע. ער האָט גיכער אויסגעוויזן ווי אַ נאָכשלעפּעניש אין דעם דאָזיקן פּאַלטאָ און מיט דעם אַמעריקאַנישן האַרטן קאַפּעלוש. מאַנעס האָט טאַקע אַזוי געפֿילט. ער האָט זיך נישט געקאָנט צוטוליען צו איינעם פֿון די אַרבעטער און זיך פֿילן, אַז ער איז אויך איינער פֿון זיי. אַלע האָבן זיך געטומלט און געשטאַנען, אַרומגערינגלט מיט מענטשן פֿון דער גאַס און גערעדט און דערציילט, נאָר ער, מאַנעס, איז אַרומגעגאַנגען מיט ביידע הענט פֿאַרשטעקט אין זײַנע אַרבל, די פֿיס האָבן בײַ אים שיִער נישט אָפּ. שיר נישט אפגעפרוירן, און קיינמאל אין זיין לעבן האט ער נאך אזוי פרעמד און איבעריג זיך נישט געפילט. ער איז איצט געווען שלעכט ביז אין די טיפסטע ווינקלען פון זיין נשמה. אויף וועמען ער האט איצט א קוק געטאן, האט ער אויף יענעם געזען קרומע אדער שלעכטע זאכן. ער האט זיך איינגעהערט צום געשפרעך פון די ארבעטער און פון די זייטיגע מענטשן, און האט זיי נאכגעקרימט יעדעס ווארט, יעדן ריר פון זייערע הענט און דאס אויסזען פון זייערע פענעמער. מיסטער, איר זײַט אױך אַ סטרײַקער? פֿרעגט בײַ מאַנעסן אײנער פֿון די זײַטיקע מענטשן. מיסטער, איר זײַט אױך אַ סטרײַקער? קרימט אים נאָך מאַנעס און קלאַפּט מיט בײדע פֿיס אין שטײנערנעם טראָטואַר. װאָס דען בין איך? זעט איר דען נישט, אַז איך בין אױך אַ סטרײַקער? זײַט איר בלינד? אַ בײזער סטרײַקער! באַשליסט יענער. געפֿעלט אײַך נישט? קרימט אים מאַנעס נאָך, װי אַזױ יענער רעדט אונטער דער נאָז. אין גאס זענען דערווייל זיך צונויף געקומען אזויפיל מענטשן אז עס איז נישט געווען וואו צו ווארפן א שפילקע, עס איז געווען א גרויסער רעש, אלע האבן געשריגן, געגעבן עצות יעדער איינער פון די סטרייקער איז דא אין דער מינוט אויסגעוואקסן אין א פיגור מיט וועלכער טויזנטער מענטשן זענען פאראינטערעסירט. יעדער ריר פון אט דער פיגור איז געווען א געשעהעניש. איז א סטרייקער ערגעץ געגאנגען איז מען אים נאכגעלאפן אין גרויסע בינט און מען איז אים באפאלן און ביי אים אויסגעפרעגט אלערלע זאכן, א סטרייק? יא! ביי וועמען? ביי דזשעיקאבסן! וועלכע דזשעיקאבס? אט דא! די פאבריק פון העמדער! ווייסט נאן! א שלעכטער באס? פרעגט שוין נישט! סטרייקט בויעלעך סטרייקט! וועט איר אים נאר אנלערנען! דאס טוען מיר. ביז וואנען וועט איר סטרייקן? ביז מ'וועט געווינען. ביז מ'וועט געווינען בויעלעך גיט דער פרעמדער מוט. ווער ווייסט, צווייפלט שוין דער סטרייקער. עס באצאלט זיך שוין צו פארלירן, פילאזאפירט יענער, גיט א קוק וואס פאר א קראוד מיט מענטשן עס איז דא. וואס זשע האב איך דערפון? ער וועט זיך שעמען און וועט אייך צוריקנעמען. און טאמער נישט? קיין קאנטראקט האב איך מיט אייך נישט געמאכט, דרייט זיך דער פרעמדער אוועק און גייט זיך זיין וועג. און אזוי א גאנצן טאג, אידן שטיין און קוקן אויפן בייז וואונדער וואס הייסט סטרייק. זינט זיי וואוינען אט דא אין עלען סטריט האבן זיי נאך אזוינס נישט געזען און נישט געהערט אז מענטשן, ארבעטער, זאלן איבערלאזן דעם שאפ און שטיין בעסער אינדרויסן איידער אינעווייניג אין שאפ. און דאס רופן זיי סטרייקן? אין יעדן איינעם פון די אנגעלאפענע ליגט באהאלטן א דערווארטונג, דא מוז עפעס געשען, אדער דא איז שוין עפעס געשען, וואס איז דא עפעס אזוי שטיל, דא דארף באלד אנלויפן פאליציי, דא וועט באלד זיין א שחיטה, עפעס איז דא זייער שטיל, און דאס רופט מען אויף זייער לשון א סטרייק, דא איז אמעריקע נישט יוראפ, אין יוראפ סטרייקט מען. דא איז אמעריקע, האט איר שוין געהערט אז אין אמעריקע זאל מען סטרייקן? דא אין אמעריקע וואו מען האט א שעה דינער טיים, וואו מען גייט אריין אין שאפ פונקט אכט און מען גייט אהיים פונקט זעקס, און אז מען ארבעט נאך זעקס הייסט עס שוין אווער טיים און מען קריגט עקסטרע באצאלט. דא אין אמעריקע וואו דער באס וואוינט אין עלען סטריט גלייך מיט זיינע ארבעטער און באלאנגט מיט זיינע ארבעטער צו איין אונטערשטיצונג פאראיין, און וואוט איין טיקעט מיט זיינע ארבעטער און פארט אין איין סטריט קאר מיט זיינע ארבעטער, דא דארף מען סטרייקן? אט אזוי טענה'ט איין העלפט פון עלען סטריט און שטייט דא און קוקט אויפן בייז וואונדער פון די וואס זענען געקומען פון יוראפ. פארקערט, נישט נאר האט די צווייטע העלפט עלען סטריט טענות, נאר זי שטייט און גאפט, האלט איין דעם אטעם און האלט מיט די ארבעטער. האסטו געהערט אזעלכעס? דאכט זיך דא אין אמעריקע איז דעם ארבעטער גוט, וואס פעלט אים דא? הע הע, א טרוקן שטיקל ברויט אין יוראפ איז בעסער פון א סטעיק מיט פאטעיטאס אין אמעריקע. דארט איז אזוי גוט, מען זיצט זיך און מען ארבעט זיך וויפיל מען וויל און ווען מען וויל, און דא מוז מען אויפשטיין פונקט זיבן. האסט עפעס ליב אויפצושטיין אלע אינדערפרי מיט דעם גלאק? די אויגן קלעפן זיך דיר צו שלאפן נאך אביסל. נעם צו מיין גאנץ לעבן אבער לאז מיך כאטש שלאפן נאך אביסל און מען מוז אויפשטיין אנישט אנישט און אין שאפ הארי אפ יאג זיך ברודער ביסטו א וואך האנט איז אך און וויי ביסטו א שטיק האנט איז וויי און אך איז ווער שנעלער איך צי דא, איך צי דא, און ווען איז שוין דינער טיים, ווען? ביסטו א וואך האנט איז דינער טיים אזוי ווייט און אזוי ווייט אז עס ווערט דיר געשוואלן דער מאגן פון הונגער, ביסטו א שטיק האנט איז דינער טיים אזוי גיך אז איעדער מען קוקט זיך ארום קומט אן דינער טיים, נאך גארנישט פארדינט, ווער איז שנעלער, איך צי דא, איך צי דא, אמעריקע איז גארנישט פאר אונז, דא אהער דארפן אראפפאלן מענטשן גלייך פון הימל אדער ארויסוואקסן פון דער ערד, אבער נישט פאר אונז, פון וואנען מיר קומען איז מען נישט געוואוינט צו אזוינע זאכן, דערפאר זאגן מיר א קלאג צו אייך, מיר וועלן מיט אייך א סטרייק טון, כאטש איינמאל אראפווארפן פון זיך דעם יאך און ארויסגיין אין גאס און שמעקן גאט'ס פרישע לופט און זיך ווארעמען אין גאט'ס שיינער זון און הערן דעם עלעוועיטער לויפן, ס'א מחיה ווען מען סטרייקט. צעטיילט איז עלען סטריט אויף צווייען. עס איז אזא מאדע ביי דער פארטונקלטער האלב-באגראבענער עלען סטריט, אזוי ווי זי אליין איז ביז צו די דעכער פינסטער און איבער די דעכער איז ליכטיג, אזוי איז ביי איר אלץ, איין האלב אזוי די אנדערע האלב אזוי. כאטש אז מען זאל איבערזיפן גאנץ עלען סטריט וועט מען נישט געפינען קיין שלעכטס, און דא זענען אלע אורים, און דא זענען אלע דורכגעווייקט פון צרות און לייד, און דא זענען אלע פראסט און אפנהארציג, דא זענען אלע ארעם, און דא איז מען נישט דורכגעווייקט פון קיין פאלשקייטן, דא ווייסט מען נישט פון קיין איבערגעשפיצטקייט, דא זאגט מען יענעם אין די אויגן וואס מען טראכט, דא איז נישטא קיין צייט איבערצוטראכטן צי מען מעג יענעם זאגן דאס וואס מען טראכט, דא טראכט מען בשעת מען זאגט.

דא דערשמעקט מען זיך ביי דעם ריח פון דער לופט, אין דער לופט האט מען שוין דערשמעקט אז סעם דער הויכער איז א גאנצער מאכער פון סטרייק. און וויבאלד א גאנצער מאכער האט מען פאר אים דרך ארץ. סעם האט זיך ארומגעפירט מיט איסאקן. מיט איסאקן האט ער געהאלטן עצות, און וואוהין זיי זענען געגאנגען האט מען צווישן דעם גרויסן עולם געמאכט פאר זיי א וועג. אז סעם האט נישט געקאנט איבערגעבן דזשייקאבסן די צייטונגען, האט ער געהאלטן אן עצה מיט איסאקן. איסאק האט געזאגט אז מען זאל אים צושיקן די צייטונגען דורך פאסט, דער בריוו-טרעגער וועט זיי אים איבערגעבן. דאס איז א גוטער איינפאל. בוי, א בוי! האט מען זיך געפרייט. הער, סעם, וואס וועט זיין טאמער אנטלויפט דזשייקאבס היינט ביינאכט? האט איסאק געפרעגט. וואס הייסט? פארשטייט נישט סעם. איצט שטייען מיר ביי זיין פאבריק, אבער ביינאכט, איר פארשטייט, ביינאכט, ער קען דאך פון דאנען אנטלויפן, און מארגן וועלן מיר קומען און עס וועט שוין נישט מער זיין קיין דזשייקאבס. וואס זשע טוט מען? רייבט זיך סעם מיט איין האנט דעם שטערן, מען דארף היטן א גאנצע נאכט זאגט איסאק, און ווען וועט מען שלאפן? מען דארף זיך צעטיילן, איין חלק וועט שטיין בייטאג און איין חלק ביינאכט. סוף פון קאסעט אַכט.